א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח. זאגמער סדרה. ולא נחם אלקים, נחום איז נישט קיין מלאך, אבער דרך ארץ פלישתים, עטס שקצים דארפטס האבן דרך ארץ. אזוי האט ר' נחום טשערנאבלער געזאגט ווען ער איז געווארן רב. אלץ געזאגט ער איז נישט וואס דער טאטע ער איז נישט וואס. ליסען, דו ביסט אויך נישט וואס דער טאטענס חסידים זענען געווען. ווי האט דער גערער רבי געזאגט אויפן היינטיגן בעלזער. האט געזאגט חסידים זענען זיי היינטיגע רבי'ס ווילן זיי אמאליגע, פאר ענק איז ער גוט זאגט ער. עניוועי, קודם האב איך געוואלט זאגן מיט משה טורנער, ס'איז געווען די קעיס, קודם איך דאנק יעדן איינעם וואס האט זיך אפגעשטעלט פון די ארבעט און איז געקומען מיטהאלטן דארט, און איך דאנק די אלע וואס האבן געשריבן בריוון, ס'איז געווען אפשר פופציג בריוון געשריבן, און אויסער דעם איז געווען נאך א געלע מאנילא ענוועלאופ מיט בריוון, וואס וואס ראביי האראוויץ יענקל האראוויץ דער גוטער ס'דא אזוי ווי אין קאלעסטעראל דא שלעכטע קאלעסטעראל און די גוטע סאו האמער צוויי ראביי יענקל האראוויצעס איינער איז א רשע מרושע אן עוכר ישראל רופט זיך מעליצער דזשיקובער רבי און דער אנדערער איז ראביי יענקל האראוויץ פון פראדזשעקט יעס ער פירט דארטן א תלמוד תורה צו א ישיבה קטנה צו א מיידל סקול איך ווייס נישט באט הי איז דואינג א גוד דזשאב. און ס'איז געווען א עקסטערע מענילע ענוועלאופ א גרויסע, די דזשאדזש האט עס אויפגעהויבן אפאר מאל, געזאגט דאס איז געקומען פון ראביי הארוויץ, סאו ס'איז געווען דארט אפאר בריוון, ס'איז אבער אויך געווען דארטן, זאגט דער דזשאדזש, ער האט נישט פארשטאנען וואס דאס איז, פיקטשערס וויאזוי מ'וואטשט א קינד זאל זיך נישט אפבריען מיט די געז רענדזש און נאך אזאלעכע זאכן, ס'געווען אינטערעסאנטע זאכן וואס דארט איז געווען, און עה, הי קאדנט פיגער איט אוט, מ'האט אים מסתם געשיקט א בוק וואס זיי געבן ארויס. סעיפטי אוו טשילדרען איז אויך דא ווי מען וואטשט מען זאל זיך נישט אפבריען און אויך דא ווי מען וואטשט מען זאל אים נישט מאלעסטן ווייל ער האט געזאגט ס'איז אויך דא די פרייוועט פארטס אוו די באדי באט ער האט עס נישט געקענט אויסרעכענען וואס מען האט געוואלט פון אים די דזשאדזש באט עניוועי ס'איז זייער גוט געווען אז יעדער האט זיך אנגענומען און אזוי ווייטער די ביגעסט פראבלעם איז געווען אז דער וויקטעם כ'ווייס נישט דעם נאמען ווייל די דזשאדזש האט נאר געזאגט זיינע אינישעלס, ער אליינס איז נישט געקומען די גאנצע צייט, ער האט אויסגערעכנט איינעם נח גערטנער איז געקומען מיט וויטנעסעס, און נאכדעם איז געקומען נאך איינער אז ס'איז געווען דארטן קינדער און זיי זענען געווען אן השגחה במילא האט ער משה טורנער נישט געטארט דארט זיין, אלעס איז זייער פיין געווען אבער איין זאך דער וויקטעם אליין איז נישט געקומען, זאגט דער דזשאדזש קוק הער כ'האב דא צענדליגער בריוון אז וואס דארט איז געווען, איך האב בריוון ווער ער איז אלעס. באט איף די וויקטעם דאזענט קאם אלאנג איטס ווערי הארד טו דזשאדזש, איי מין דיז אר דזשאסט פיפל דעט רייט לעטערס, איי קען נאט, אין די קאורט אין די לאו אין די קאורט סיסטעם גייט, יו העוו טו נאו הו די גיי איז ענד הי העז טו טעסטיפיי. יעצט פארוואס יענער איז נישט געקומען איז דא צוויי זאכן, איך האב דאס איבערגעגעבן פארן צייטונג אויך, איך האב געזאגט דער קען בי וואן אוו טו טינגס, איין זאך איז ווייל. מען האט אים געסטראשעט, מען האט אים אינטימידעיטעד, און די צווייטע איז איווען וואורס דען דעט, מען האט אים געגעבן געלט. ס'דא א מעשה ס'איז אן אלמנה געקומען מוצאי יום כיפור זאגן פארן הייליגן בעלזער רב פאר רב ישכר דוב זאלסט וויסן מען האט געגנב'עט מיין טאכטער'ס לייכטער וואס כ'האב איר אנגעגרייט פארן נדן און דאס איז דער גאנצער נדן וואס איך האב און זי וועט קיינמאל נישט קענען חתונה האבן און זי האט זייער געוויינט פארן בעלזער רב יום כיפור ביינאכט גייט מען טון אזא זאך? האט געזאגט דער הייליגער בעלזער רב זיץ דא אפאר מינוט און ער האט גערופן דעם ראש הגנבים פון שטאט האט דער ראש הגנבים געזאגט פארן בעלזער רב אזוי אויב מיינע גנבים האבן עס געגנבעט איז עס דא צוריק ביז א האלבע שעה נאר טאמער דייניגע גנבים האבן עס געגנבעט וועט עס קיינמאל נישט צוריק זיין ענד געס וואט ס'איז צוריק געקומען ביז א האלבע שעה. זאלסט וויסן דערס אנער עמאנג טיווס, סאו די זעלבע דא אויכעט, אויב די סיבה איז פארוואס מען קומט נישט פאראויס ווייל מען סטראשעט, אויף דעם קען מען זיך נאך שלאגן, נאר אויב ס'איז וועגן געלט, און געלט פעלט דא נישט, געלט מען רעדט מען דא פון גרויס געלט, איך הער אז יוסי'קע מ'האט אים געהאט צוגעזאגט הונדערט טויזענט דאלער און ער האט עס ריפיוזד, יעצט ווייסט וואסארא מסירת נפש דאס איז צו ריפיוזן הונדערט טויזענט דאלער א בחור פון אַכצן יאר. אזוי אויך טויבנפעלד האט אים געאפערט און ער האט געכאפט א גוטן פראסק און מ'האט געלאזט טויבנפעלד וואקן אן א דזשעיל ווייל אונז גיימיר זיך נאך נעמען אויף זאגארבי, טראסט מי. אזוי ווי מ'האמער אראפגעברענגט טשארלס היינס זאגארבי'ס נעקסט אונז האמער מיטגעברענגט דארטן די נוזפעיפערס האמער אונז אינטערוויוט מ'האמער אלע געוויינט. מ'האמיר נאר נישט געהאט די זעק וואס סאטמאר האט געהאט צו צום פראטעסט קעגן מדינת ישראל, מ'האמיר האט געוויינט ווי קען מען טוהן אזא רשעות. עניוועי, זאגארבי עט נאך פליען אמאל, ער עט אויסזעהן ווי טשארלס היינס. און אזוי גייען אויסזעהן די אלע לויערס, איך הער ס'איז דא דא זייער אן ערענסטע לויער, ער פלעגט אננעמען אלע סעקס אביוז קעיסעס, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער קען מיך נאך סוען, איך ווייס נישט זיכער צו ס'איז אמת, אבער ער האט זיך שנעל ארויסגעלאזט, איך זעה אים שוין נישט ביי קיין שום קעיס.

סאו דא דא קען גריבעץ, ס'א לאו לייף האט אמאל געטאטשט זיין סעקרעטערי און ער איז געווען אמאל א די עי און מ'האט אים ארויסגעווארפן א גוטע לויער איז ער קאנעקשאנס האט ער געהאט איז ער געווארן היינט די לויער פאר די חזירים א חזיר ווערט די לויער פאר די חזירים ווייל ער פארשטייט זיי גוט אבער זארג דיך נישט אונז האמיר נאך דאס אויך נעמען קעיר אם ירצה השם ווי דידענט גיוו אפ יעט האמיר געהאט דארטן די גאנצע פרעס מיט אלעם. ווען נישט די פרעס וואלט ער אוועק געוואקט אן גארנישט. שרול האגער האט שוין געהאט ערלעדיגט ער זאל וואקן אן גארנישט, אזוי ווי ס'איז געקומען די פרעס, אה, האט מען אים געגעבן דריי חדשים. מ'וועט נאך שרול האגער נאך געבן אפאר יאר, ווארט שוין צו, מיין נישט אז שרול האגער ווייל ער האט געטוהן כל דבר אסור היל געט עוועי וויט איט, דו זעהסט היינט נאובעדי געטס עוועי וויט איט, די פעדס זענען דא אינעווענדיג און זיי גייען דארט זיין, און שרול האגער האט א פראבלעם אז די הונדערט פֿופֿציק הייזער וואס ער האט אויף די ישיבה'ס נאמען וואס דאס איז נישט זיינס נאר זיינע איינגעשטעלטע זאלן נישט צאלן קיין טעקס, אלעס העט מיטשווימען עפטער אלל. ער טוט א גרויסע משוגעת א מענטש מיט זיין קרייטיריע זאל טון אזאלעכע ביליגע זאכן איז א סטופיד גיי טו דו אלל דיס. כ'מיין דו ווילסט גנב'נען אויף די טעקס די הייזער אקעי אויף דעם זאג איך דיר גארנישט ווייל פארשטייסט דיך אליינס ווען נישט וועט דער מלמד בעטן א רעיז איז דאס צו דיין בענעפיט אבער וואסערע בענעפיט האסטו אז דער חזיר טורנער מיט די אלע אנדערע וואקן אין די סטריט? דיין טאטע האט אים ארויסגעווארפן פון וויזשניץ מיט צען יאר צוריק. כ'מיין ס'איז מסתמא געווען איינער פון די וויזשניצער רבי'נס אייניקלעך. ווען נישט נעמט זיך נישט דער וויזשניצער רבי אן אויך נישט, ס'אינטערעסירט אים אויך גארנישט נאר די געלט. ווי האט ער געזאגט פאר די וויזשניצער חסידים וואס זיי פלעגן פארן צו ר' משה'לע, נע לאז מיר נאר דא דאס געלט, קענסט פארן צום ברודער עס באדערט מיך נישט. א האנגרי, א מאני האנגרי מען, באט עניוועי, דאס איז יעצט נישט די אישו. סאו, ס'איז געווען א גרויסע קאנפראנטעישאן, די DA האט אפגעזאגט זיינס, און די לויער האט אפגעזאגט זיינס. די דזשאדזש האט נישט עקסעפטעד דאס וואס די לויער האט געוואלט צו צואוואשן אז ס'איז געווען זומער מילא האט ער געמעגט גיין אין א סקול, ער האט געברענגט אן אנדערן קעיס וואס מ'האט יענעם איינגעזעצט אויך געווען אין א זומער מ'האט אים צוגענומען ריוואוקד די בעיל און דאס וואס ער האט געזאגט ער גייט זיין פון היינט אן און ווייטער זייער א גוטער האט אויף דעם די די עי געזאגט נו פארוואס איז ער נישט געווען ביז יעצט גוט דו זעסט מ'קען דעם מענטש נישט טראסטן נאכנישט דורך א האלב יאר ענד הי איז מעסינג אפ עגעין סאו דאס האבן זיי אויך נישט געוואלט נעמען. און דאס וואס ער האט געוואלט טענה'ן אז ער איז געווען אויף א וועדינג און הי וואס אינוויידעט און יענער איז נישט געווען אינוויידעט, אלל דעט איז נאנסענס. נאר קיין גרויסע פאנישמענט האט ער אים נישט געגעבן, ער טענה'ט ווייל דער וויקטעם איז נישט געקומען פאראויס יעצט קלעימען. די גאווערמענט מוז עס טוהן ווייל ער האט זיך אונטערגעשריבן אן אגרימענט אבער די וויקטעם איז נישט געקומען און מען קען פראוון אז ער איז דארט געווען און ס'איז געווען וואוילע אינגעלייט וואס זענען געקומען פראוון. מ'האט געברענגט די ווידיאוס מיט אלעם. עניוועי ער וועט באקומען דריי חדשים נאר איך האף אז אין די דריי חדשים וועט ער נאך קריגן עידס אויכעט שא די חברה גייען אים מאכן הייס און מאכן עווריטינג וואס ער האט געטון מיט די קינדער ענאל סעקס ארעל סעקס וואו דארט גייט זיין פרייליך זאל ער מצליח זיין ווינטש מיר אים אלע אסאך הצלחה. עניוועי, דאס איז דאס איז וואס דא גייט פאר ביי אונז אין די קאמיוניטי, הער אויס הער, מיר קענמיר דאך נישט ארבעטן אויף זעקס קאמיוניטיס מיט איין מאל, האמיר געארבעט אויף וויליאמסבורג, אויף בארא פארק, האמיר געארבעט אויף ברוקלין, ברוך השם ס'גייט גוט, יא, זאל דער אייבערשטער אונז ווייטער העלפן אונז זאמיר קענען איבעראל אויפטון, אבער דאס זאל דער עולם וויסן, ווי דיד נאט ריטייער, נאו אונז זעמיר ווייט פון ריטייערמענט, אונז וואלטמיר געקענט ריטייערן, איך וואלט געקענט ריטייערן אזוי היינט ביינאכט. יא איך האב גענוג פאר ריטייערמענט איך בין פינישד מיי ווארקינג לייף איז אווער ברוך השם אבער דעמאלטס לאז איך איבער כלל ישראל הענגען אין די לופט און דאס האב איך נישט געוואלט אונז זאלמיר נאך מאכן ארדענונג אין אסאך פלעצער אי"ה כ'האב געהאט אמאל א חבר געהייסן רב כץ כ'האב אים געהאלפן בויען א מקווה אין בית שמש. ער האט געוואוינט אין די אלטע בית שמש, די אלטע, דארטן ווי ס'האבן נאר געוואוינט פרייע, ער איז דארט אנגעקומען ווייל די רבנות האט אים געמאכט דארטן רב, ער האט א זון דא הרב ירמי' קעץ, ער איז דא א ראש הכולל, האט אן אייגענעם כולל, בקיצור ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה, ווען איך האב אים געהאלפן מאכן די מקוה האט ער געזאגט נחום. איך וועל נישט אוועק גיין פון די וועלט ביז בית שמש העט אויסזען ווי ירושלים און נאך בעסער, איך האב געזאגט הרב כץ יור דרימינג, בית שמש איז געווען דארטן ער אליין די רב, הרב כץ זיין ווייב איז נעבעך אוועק אין א קאר עקסידענט, און די זון האט נישט געוואלט דער טאטע זאל זיך דרייען דארט אליינס. דארף איינער זאל אים העלפן, האט ער אים חתונה געמאכט מיט א א ספרדישע, א ספרדישע האט נישט געהאט קיין פרנסה, ער האט נישט געהאט א דזשאב, איז געגאנגען דער זון האט אנגעטראגן די ספרדישע, זי איז אן אלמנה געווען צו א גרושה, זי האט געהאט א גרויס קינד שוין, זי האט געהאט א קינד מסתם פון פופצן זעכצן יאר, בקיצור. און ער איז ארומגעגאנגען די גאנצע שטאט אני בן הרב אני בן הרב כ'האב נישט געגלייבט קודם נאכדעם האב איך געהערט יא ער איז טאקע דעם זון ער איז א שטיף זון פון דעם רב בקיצור דער רב אליין האט געזוכט א ספרדישע שידוך וואס איז אויך קוים געווען א שומרת תורה ומצוה זי איז געווען אבער ווייסט אן די בארדער ליין דער זון האט זיך שוין געדרייט אין די גאס ביי די פופצן. האט ער מיר געזאגט איך וועל נישט שטארבן פון די וועלט איך וועל נישט אוועקגיין ביז כ'וועל איבערלאזן בית שמש אזוי ווי ירושלים און נאך אפשר שענער איך האב געלאכט פון אים עניוועי רבותי ער איז נישט אוועק לא יהיו לו וויאזוי זאגט דארט די גמרא לא יהיו לו שנה ראשונה שנה שניה שנה שלישית עד שהחזיר עזרא סופר אותם מבבל. רבותי זעט וואס איז געווען דער סוף, בית שמש זעט היינט אויס טויזענט מאל שענער פון ירושלים, ירושלים קען זיך באהאלטן באהאלטן פאר סיי פאר די קוואליטי און די קוואנטיטי פון אינגעלייט וואס זיי וואוינען דארט, און נאכדעם איז ער ערשט אוועק, איך האף אזוי מיטן אייבישטענס הילף, איך חלום אויכעט, כ'וועל נישט אוועק גיין פון די וועלט ביז די גאנ. צע אידישע וועלט פון איין עק וועלט ביזן צווייטן וועט וויסן וואס דאס הייסט מאלעסטינג א טשיילד און וואס דאס הייסט סעיפגארדינג טשילדרען און וואס מען דארף טוהן טאמער מען מאלעסטעט דיין קינד קודם לויפן פאר העלפ און נאכדעם קאלן נײַן וואן וואן די מעדזשיק נאמבער שידוכים צו נײַן וואן וואן וואטעווער איט איז באט סאמבאדי יו גאטע קאל שוין יעצט וויל איך צוריק קומען אביסל אין קארט, דער משה טורנער האט געזאגט דארט תהילים ערליך, וואוי האט ער געזאגט, ער דרייט זיך ביי ניימאן און צו ר' בן ציון דארטן און ער זאגט תהילים, ער ער טרייט, ער טרייט די בעסט, ער טרייט די בעסט אז דער אייבישטער זאל אים מוחל זיין זיינע עבירות אבער ער זאל קענען ווייטער ממשיך זיין אויכעט, עניוועי. און ס'איז אריינגעקומען צוויי פאליס, איך האב שוין געזען דעמאלטס אז מ'גייט אים געבן דזשעיל, כ'האב נאר נישט געוואוסט וויפיל, אבער כ'האב געזען, ווייל איך האב שוין געזען אזוי ווי דא די זעלבע סיסטעם, ס'קומען אריין צוויי פאליס מיט גאנס, מיט קייטלעך, און נאכדעם ווען מ'האט אפגעזאגט זיין פסק זענען זיי גראד צוגעוואקט צו אים, די טירן זענען געווען צוגעשפארט, מ'האט געעפנט די סייד דאר, און מ'האט אים געקייטלט און ארויסגעטראגען, און ער קוקט אן די חברה, די פאטשן אים אין די בעק, זיי נעמען אים. די הענט און זיי לייגן עס אים צו די בעק און ער קוקט אן ווייל ער האט זיך דערמאנט וויאזוי ער פלעגט טאטשן אנדערע און וויאזוי אנדערע האבן אים געטאטשט, ער האט געזען ס'עפעס אן אנדערע מין טאטש, מ'האט אים געקייטלט און ארויסגעטראגן און דארט איז דא די לאקעל קאונטי דזשעיל און דארט וועט מען אים ערגעץ טראגן, קען זיין ער וועט גאר בלייבן דארטן, יו נעווער נאו. ס'איז געקומען אפאר צובראכענע קינדערלעך פון סקווער, ס'איז געקומען דארטן, איך וויל נישט זאגן קיין וויקטימס נעמען, ס'זענען געקומען דארטן עטליכענע, געבן סאפארט פאר די זאך ווייל די וויקטעם איז נישט דארט געווען זיי געקומען געבן סאפארט פאר די זאך און זיי האבן זיך נעבעך אויסגעוויינט אונז האמיר גערעדט צו די רעדיאוס און צו די טעלעוויזשענס האמיר געזאגט יו סי אונז האמיר דריי פעיזעס פון די מלחמה פעיז נאמבער וואן איז געווען אז ס'איז נישט דא קיין סעקשועל אביוז אין די דזשואיש קאמיוניטי דער איז נאו סאטש א טינג ס'איז נחום ראזענבערג'ס א משוגעת וואס ער האט אויסגעטראכט האט דאך נישט וואס צו טוהן מיטן ליידיגן טאג טראכט ער משוגענע זאכן דאס איז געווען פעיז וואן. דאס האט מען איבערגעוויזן אז ס'איז אזוי אינפעסטעד נאך ערגער ווי אונז האמיר געמיינט. כ'קען זאגן אז ביי די גוים איז עס נישט אזוי אינפעסטעד ווייל זיי ארבעטן שוין צוואנציג יאר אויף אריינצולייגן סירקוט טעלעוויזשענס אין סקולס, זיי לערנען סעיף סעקס, זיי לערנען די אלע זאכן, זיי לערנען אויס א יונגל מיט א מיידל, דאונט העוו סעקס ביפאר די טיים, בקיצור. די אלע זאכן קען מען זאגן, איך וויל נישט חלילה מעורר זיין קטרוג אויף כלל ישראל, ווייל טאמער אונז וועלמיר זיך נעמען וועלמיר אונז זיין בעסער ווי זיי, אבער למעשה זענען זיי אהעד אף די געים עט דיס פוינט, און זייערע גלחים זענען די זעלבע חזירים ווי אונזערע רבנים, סאו איטס א ביג, א ביג פראבלעם, עניוועי. למעשה, פעיז נאמבער וואן האבן מיר שוין דורכגעווארפן, דאס איז שוין קאי וקיים אז ס'איז דא די אלע חזיריי. יעצט גייען מיר צו צו פעיז נאמבער טו, אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס. און דעיס איז א סיריעס פראבלעם. ווייל דא טיילט זיך עס שוין אפ אויף צוויי וועגן. טאמער איז עס א ענין וואס מ'סטראשעט, קען מען זיך נאך אן עצה געבן מיט די פאליס, מ'גייט נעמען יעדע זאך זייער שטרענג, די גוים ווייסן שוין דערפון. די ריעל פראבלעם איז די געלטער און די נומבערס איז אזוי גרויס איטס אנבעליוועבל סאו וויר טיטשינג די גאווערמענט נאו אז איינער וועט נעמען געלט זעץ אים אריין ווען איינער האט געהארגעט א מענטש און נאכדעם גייט ער און ער באצאלט אויס דעם פאר די פעמילי פון וועם ער האט געהארגעט דעם מענטש גייט ער און ער צאלט אויס געלט גייט ער אין דזשעיל דאס איז ברייבס סאו דאס גיימער אונז יעצט אויכעט ליסען עווריטינג טעיקס טיים.

און פארוואס ער איז נישט געקומען, ער האט געזאגט א ליגנט אז ער איז אין ארץ ישראל, און ווער ס'איז אלץ געווען פארמישט, די זאכן גייען זיך אויפהערן אויכעט, עז טיים גאוס ביי. סוי, יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן די זאך וואס איז געשען נעבעך די וואך,

און דאס איז קיין דיין מיינט עס נישט דיך. ס'איז דא אסאך משנה'ס וואס מיינען אבער יעדן מענטש, למשל לימוד התורה און פלייסיג לערנען, די אלע זאכן מיינט יעדן מענטש. ס'איז דא איין משנה, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, האמיר אונז אמאל געמיינט אז דאס מיינט אזוי, ס'מיינט אזוי איך ווייס, וואטעווער, אינדערהיים, אין פוילן אדער וואו. רבותי עס איז אין אמעריקע אויך די זעלבע, איר זאלט וויסן ווען נישט די מורא של מלכות וואלט איינער דעם אנדערן דערהארגעט. כ'גיי דיר געבן א דוגמא. יעדער גביר וואס ער וואוינט אוט אוו טאון וואוינט געווענטליך אוט אוו טאון ער זאל האבן א גרויסן עסטעיט מען זאל אים נישט קענען באפאלן ער האט שמירה. איך וויל נישט זאגן נעמען פון גבירים איך קען גבירים וואס זיי האבן א מענטש וואס ער דרייווט זיך ארום מיט א גאן, לייסענסד גאן. און די קאר איז געפאנצערט מען קען נישט אריינשיסן ווייל ער ווייסט ער האט א ווערט פון אפאר מיליאן דאלער אדער אפאר הונדערט מיליאן דאלער ער איז א טארגעט אז איינער וויל האבן געלט גייט ער צו צו אים און ער מאכט אים א האלד אפ סאו דאס איז א נארמאלע זאך אז א מענטש דארף האבן שוץ די ביוטי די שיינקייט פון כלל ישראל איז געווען אז אונז זעמער נישט געווען במעמד הר סיני, אונז זעמער נישט קיין רוצחים, אונז טועמער נישט זאכן וואס מ'טאר נישט, און אזוי ווייטער, יעצט האט זיך די גאנצע זאך אביסעלע ארויסגעגאנגען פון די גלייזן און ס'האט זיך איבערגעדרייט. כ'וויל זאגן פארן עולם אפאר אינטערעסאנטע הערות, כ'ווייס איך, איך בין דאך עניוועי צודרייט, משוגע, קענסט זאגן וואס דו ווילסט, זיי האבן שוין יעצט ארויפגעלייגט. א פיקטשער פונעם ניו יארק פאוסט שוין וואס ער האט געשריבן, ווער וויל דען נישט ער זאל זיין טויט אויף דעם יונגערמאן וואס מען האט נעבעך געהארגעט דעם שטארק, האבן זיי גענומען ארויס זיין פיקטשער, זיי האבן אריינגעלייגט מיין פיקטשער, די באקאנטע פיקטשער וואס זיי האבן ווי עפעס א שווארצער גוי טאטשט מיך אן דארט ווי מען טאר נישט, זיי האבן דאס אראפגענומען ווען אהרן און זלמן לייב האבן זיך געשפילט צווישן זיך, און זיי האבן אראפגענומען דעם קאפ מיט אזא מיט די. פיקטשער מאכערס קען מען דאס אראפ נעמען, האבן זיי אראפ גענומען אהרן און זלמן לייב'ס קאפ און זיי האבן ארויף געשטעלט מיינס מיט א שווארצן. פארשטייסט? דאס דאס איז דאך אונזער סיסטעם. עניוועי. דעיס זאלט איר וויסן איז העיט קריים, איך האב עס שוין איינגעגעבן פארן די עי'ס אפיס, זיי האבן געטוהן די זעלבע מיט די וואס זיי פירן דעם פאוסט, זייערע פיקטשערס האבן זיי ארויף געלייגט, און מען האט גראד אנגעקאלט ווער עס האט דאס געטוהן, די גאווערמענט ווייסט ווער ס'טוט דאס. און זיי האבן זיך געזאגט ליסען ס'איז צרות, יעצט ווי איך האב איינגעגעבן דאס איז העיט קריים, וויאזוי קען איך מיט מיין פעמילי זיין פראטעקטעד דא אין א שטאט וואס מ'מאכט אזא מין דזשאוק פון מיר, ווער וויל אים נישט טויט? און ס'דא דאך דא משוגעים און ס'דא דאך אסאך נערוון קראנקע, איר העט מערקן די אלע קנאים די רוב פון זיי 'ס זענען נערוון קראנקע. רופין, 'ס זענען נישט קיין נארמאלע באזעצטע מענטשן, שאפראן רופזין איז נאכגעלאפן פרויען וואס זיי טראגן, 'ס איז א נערוון קראנקער, גרינבוים איז א נערוון קראנקער, יואלי צימערמאן א טאטעל משוגענער, וועסט זעהן דאס האט צו טוהן זענען נערוון קראנקע און בשעת מען זאל זיי פירן אין משוגעים הויז לויפן זיי אין די גאס הייבן זיי אן נאכצולויפן מענטשן באט עניוועי סאו זיי האבן אנגעהויבן זיך יעצט אריינצולייגן אין זייער מיעסע דרכים און זיי כאפן נישט אז ס'איז מער נישט טשארלס היינס. און דא איז די עף בי איי אויך שוין פארמישט, און מען האט מיך שוין געשאסן, און מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, סאו עניוועי, קיפ איט אפ, עטס פארט זייער גוט. סאו דאס האבן אונז אלץ געוואוסט אז אידן לעבן צווישן זיך מיט אחדות, קוקטס אין אלע אלטע קהילות ס'איז געווען תקנות מען זאל נישט ארויסגעבן אינפארמעישן, פון גבירים, פון אנדערע זאכן, אלעס איז געווען בהצנע לכת, און ווער האט זיך דען געטרויט צו טון אנדערש, מ'האט דאך געוואוסט דאס איז די שוץ פונעם איד וואס ער איז אין גלות. היינט האט זיך געטוישט די גאנצע זאך, יעדער עושר אין ווילימסבורג דארף האבן א קאר געפאנצערט, און ער דארף האבן א גאן, אדער ער זאל האבן א שומר מיט א גאן, און די גאן מיין איך צו זאגן ליגעל, יעדער ווייסט יענעמ'ס געשעפט, מ'קריכט אריין אין יענעמ'ס ביזנעס מיט אלעם. יעצט וויל איך אייך פרעגן א זאך, דער עולם האט פארגעסן, ס'איז דא א אינגערמאן ברייער וואס ער איז גע'הרג'עט געווארן, אלל אוו א סאדען, סאם האו, סאם ווער, סאם פלעיס, אין קווינס, א מעשה, ער האט געטראגן, ער האט געברענגט געלט, מען האט אים געוואלט גנב'ענען, ס'איז א שקר, לויט ווי איך האב אינסייד אינפארמעישן איז דער מענטש. געווען טויט, איידער ער איז אנגעקומען אין שפיטאל, ער האט געליטן אויף א סטראוק און ער איז ארויסגעשפרינגען פון די קאר נאכן סטראוק ווייל מען האט אים געפייניגט. כ'האב חלומות, איך זאג נישט, איך נעם א דיסקלעימער אויף אלעם וואס איך זאג יעצט ווייל איך וויל נישט זיין לייעבל, כ'האב חלומות זיי האבן דעם אינגערמאן שטארק האבן זיי אים צאמגעוויקלט מיט שמאטעס, די זעלבע קאליר שמאטע, א חלק פון די שמאטע איז געווען ארומגעוויקלט ביי ברייער. מ'האט געטראפן דארטן אין זיין קאר. סאו רבותי, לאמיר צאמשטעלן א פאזל, אונז זעמיר דאך אלע למדנים. וואס איז געשען מיט ברייער? איך הער זאגן אז אין די קאר איז געווען, יא, טויזענטער דאלער ער האט געטראגן געברענגט אלעס איז געווען אין די קאר מהאט נישט צוגענומען א פעני מען האט עהם געהארגעט מהאט עהם ארויסגעוארפן מיט די קאר צו ער איז ארויסגעשפרינגען ווייל מהאט עהם געטארטשערט און ער איז אריינגעקומען אין שפיטאל טויט. רבותי, די מעשה איז אזוי שטיל פארגעסן געווארן, וואס? ברייער איז נישט געווען קיין איד א שומר שבת, פינק ווי אונז האט נישט געלייגט תפילין יעדן טאג, סאו האט מען אים נישט געטראסט אויף א הכשר אין די האל, אלל אוו א סאדען איז ער נעלם געווארן און איז דיסעפיערד, מען האט אים באגראבן מ'זאגט קדיש נאך אים און א גוטן פורים. איך פארשטיי אינגאנצן נישט וואס דא גייט פאר. כ'העט געוואלט וויסן צו דער ברייער איז נישט געווען קיין רענט קאלעקטער צו ער איז נישט געווען קיין שותף מיט דעם שטארק. זיי זאגן ער האט געהאט זיבן הייזער זיבן דירות אין מאנרא, ס'ווערד א פארטשען צוויי דריי מיליאן דאלער ווי א פעני, ער האט געהאט ביי זיך אין קאר גרויס געלט, קיינעם איז נישט אינטערסאנט געווען צו פרעגן וואס איז געשען מיט דעם ברייער, רבותי. ווייל אז מען ווערט געוואויר אז איינער האט געלט, אמאל פלעגט מען צו אים צוגיין און וועלן ווערן א שותף, מען האט עס אים צוגענומען, און היינט נעמט מען אים צו דאס לעבן. אונז זעמער אלע אזא מין ש בשפל המצב אראפגעפאלן גאנץ כלל ישראל אז איך זאג ענק באמת, איך ווייס נישט ס'דאך אזא חילול השם די וועלט שטעלט זיך דאך אפ אונז זעמער ארגער ווי די מאבסטערס די טאליענער די איזרעילים אונז זעמער די ארגסטע אומה שפלה די רוסישע זעמער פונקט אזוי ווי זיי געווארן. כ'רעד זייערע מאבסטערס, כ'רעד נישט סתם ישראלים און רוסישע, זייערע גענגסטערס, ס'איז אנבעליוועבל ווי אונז האלטמער, מ'קען היינט קיינעם נישט טראסטן, א אינגערמאן גייט אין די גאס קען מען אים שיסן נאר ווייל ער איז אן עושר, ס'ממש א שאנדע. יעצט לאמיר גיין ווייטער, לאמיר שוין זאגן אז דער ברייער איז שוין אין לעכטיגן גן עדן, ס'איז שוין אלעס גוט מיט אים, שוין, ס'איז שוין שטיל געווארן, גוט, האמיר אים פארלוירן און פארטיג, אבער לאמיר יעצט גיין ווייטער. יעצט האט מען געהארגעט נאך א אינגערמאן אומשילדיג. כ'מיין אומשילדיג זאל אים קומען טויט, קען זיין ער האט געטשעפעט מיט טענענטס אבער פאר דעם קומט נישט טויט. פון די אלע זאכן וואס מען זאגט אויף אים קומט זיך נישט קיין טויט שטראף אבער לאמיר גיין ווייטער. איז נישט דא עפעס א קאמען דענאמינעיטער צווישן א רענט קאלעקטער וואס ער איז ארום געגאנגען מיט שווערע טויזענטערס וואס ער איז ווערד געווען אפאר מיליאן דאלער, און קען זיין ער איז געווען אן אינוועסטער ביי דעם שטארק, איז נישט דא עפעס א קאנעקשאן צווישן די צוויי סטאריס? הו נאוס? ס'איז אלץ נחום ראזנבערג'ס משוגעת'ן, איים דזשאסט גיווינג יו פוד פאר טאט, ביקאוז דיס טינגס הערט מי, איך האב א גאט פילינג וואס דא איז פארגעגאנגען, איך האב א גאט פילינג אז מ'האט דעם ברייער אוועקגעלייגט, און די קינדער פון ברייער, צו די משפחה פון ברייער, נעמט זיך יעצט נקמה. און איך בין נאך נישט זיכער אויב מ'האט געוואלט הרג'ענען דעם שטארק זאגן שטייט אין צייטונג מ'האט זיך אויף אים ארויפגעזעצט אויפן בויך ווייל ער איז געווען זייער ווילד און מ'האט אים צוקוועטשט ווייל יענער איז געווען א העווי האסקי גיי. יעצט עס קען זיין ס'איז אמת און ס'קען זיין ס'איז נישט קען זיין זיי האבן נאר געוואלט געוואויר ווערן מ'האט זיי געדינגען געוואויר צו ווערן פשוט פון שטארק וואטס גאואינג אן. ווער האט געהארגעט מיסטער ברייער? און אזוי ווי ער האט געפייט האבן זיי אים געזאגט ליסן ביי אונז פייט מען דעי יו לוז. אבער יא וויסן דעם אמת נישט וויסן דעם אמת דו גייסט אראפ פונעם מארקעט. דאס איז מיינע משוגענע זאכן רבותי דאונט טעיק מי סיריעס עטס קענטס דאך מיך איך קיים נישט געגען קיין טשיילד מאלעסטינג און איך שריי עס איז איינער פון פינף און אין א מקווה איינער פון צוויי עניוועי ס'גארנישט יעצט לאמיר גיין ווייטער לאמיר צוריקגיין צו די פרשה. איך הער זאגן, ס'איז אלץ אנקאנפירמד, איך נעם א דיסקלעימער, איך הער זאגן אז מ'האט אויסגעפרעגט לעיזער קעסטנבוים אויך אויף אנדערהאלב שעה איך ווייס נישט, איך בין נישט זיכער, קען זיין ס'איז נישט אמת, אזוי הער איך, קען זיין לעיזער האט סתם געהאט מיט אים שידוכים האט מען אים אויסגעפרעגט, ס'קען זיין ס'איז גארנישט, קען זיין נישט לעיזער האט געדינגען דעם היטמען, ס'איז דא אסאך אנדערע וואס האבן געוואלט עס טוהן פאר וואטעווער ריזען. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם, קען א אינגערמאן א גביר היינט ארומגיין אין די גאס? זיכער אז נישט. קען זיין דאס איז א פעמילי פייט צווישן צוויי פעמיליס, הו נאוס וואטס גאוינג אן היער. די מצב ווערט שרעקליכער ביי די מינוט. יעצט לאמיר אונז גיין צו שטאט. ישראל האגער המצרי, דו רשע, דו חזיר, דו האסט מיך געוואלט שטום מאכן, פארוואס? ווייל דו האסט מורא געהאט אז מ'וועט ארויסקומען אז דו ביסט א חזיר. ישראל האגער איך וויל דיר עפעס זאגן, א חזיר איז היינט א טיטל. היינט זעמער רוצחים. ס'איז שוין יעצט וועטס נאך בענקען זיך מ'זאל צוריק ברענגען דעם צייטונג וואס דער ניו יארק פאוסט האט געשריבן דאמאלטס אז ס'איז ספעקולעישן מ'האט אים געהארגעט ווייל די מאפיא ער האט נישט באצאלט געלט, נישט קיין מאפיא, היימישע חברה האבן אים געהארגעט פשוט ווייל אדער זיי האבן געוואלט זיין געלט אבער זיי האבן געהאט א דיסקרעפענסי צווישן די וועי הי איז דואינג ביזנעס. דאס איז א היימישע זאך אינסייד היימיש אלל די וועי פון עי טו זי נאר אין ווען ס'איז געווען אין די אלטע צייטן אמאל פלעגט מען יו קען געט עוועי וויט איט אפילו יעצט אויכעט זיי האבן זיך געקריגט מיסטער טאמסאן האט געזאגט ס'איז א ברוקלין קעיס און לאנג איילענד געזאגט ס'איז א לאנג איילענד קעיס האט לאנג איילענד געזאגט פאר טאמסאן ווייסטו וואס איך געב דיר עס איך געב עס אויף ווייל איך קען נישט די וועג וויאזוי זיי אפערעיטן. יעדער ווייסט אונז זעמער א קלאוזד קאמיוניטי מיט אסאך ליגנט. און מען גייט אפילו זיצן. אמאל פלעגט מען גיין זיצן איינער פארן צווייטן. היינט שוין נישט. זאל עס איבערגעבן פאר טאמפסאן. פון וואו קען טאמפסאן די ביזנעס? מענטשן זאגן דו האסט אים אויסגעלערנט. אה, דאס קען מען נישט אויסלערנען. דאס מוז מען געבוירן ווערן. דער מענטש איז א שווארצער. די שווארצע האבן געליטן אין אמעריקע די זעלבע צרות ווי אונז ליידן מיר יעצט פון די רשעי הדור. משה טעראריסט פרידמאן גייט נאך נאך דעם זעלבן וועג ווי די אלטע אמעריקאנער און די מאפיא, די איטאליענער האבן גערוידעפט די שווארצע, מען האט צוגעטון די זעלבע שטיקלעך, קוקט אויס ווי משה גייט, די איטאליענער האבן דאס געברענגט פון איטאליע, אזוי ווי עס איז דא מאסקאווע דאק איז דא רישות וואס מען האט מיטגעברענגט פון איטאליע, און נאכדעם איז דא די ליפא פרידמאן האט עס. גוט צושפרייט אין סאטמאר און די רוצחים משה טעראריסט פרידמאן די אלע זענען ממשיך דרכו. די שווארצע האבן געליטן די זעלבע צרות ווי איך האב געליטן דא פאר גארנישט מ'איז נאכגעלאפן פאר מיין משפחה מען האט אונז ארויסגעווארפן פון איבעראל פון אלע שולן. מען האט נישט געוואלט אננעמען מיינע אייניקלעך, וואס מיינע אייניקלעך זענען שולדיג ווייס איך נישט, און קומט דארטן אן דער רעווערענד מוני, דער פון אמונת ישראל, זאגט פאר אידן, נעם נישט דעם שידוך ווייל דער מענטש איז אין חרם. דער אלטער רב טירנאווער וואס ער לעבט שוין נישט האט געזאגט איך זאל ארויסגיין פון בית מדרש, פרעג איך פארוואס יחיאל בראנער מעג זיין דא און איך נישט, זאגט ער ווייל ער איז נישט אין חרם און איר יא. די זעלבע האט מען געטון מיט די שווארצע, מען האט זיי געזאגט זיי זענען אין חרם, מען האט זיי נישט געגעבן, מען האט זיי נישט געגעבן קיין מארטגעדזשעס, מען האט זיי נישט געגעבן, מען האט זיי נישט אריינגעלאזט אין די סקולס, סאו די חברה האבן צוויי הונדערט יאר געליטן און דעי נאו עקזעקטלי האו טו פייט פאר יומען רייטס און זיי קענען דעם אלטן אזיאטישע מארמאראשן וועג. סאו מיסטער טאמפסאן האט געזאגט דו געבסט מיר די גאנצע פייל, איך גיי עס אינוועסטיגעיטן, איים גאנא פיינד אוט הו דיס איז. און ס'איז געשטאנען אין צייטונג. אז זיין שותף דער גרויסער משה פערלמוטער ער איז א סאספעקט, נישט אז ער האט אים געשאסן, ניין ניין דאונט מיסאנדערסטענד דעם ניוספעיפער, נישט אז ער האט אים געשאסן, ער איז א סאספעקט אז ער ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, און ער איז קלוג, קודם דינגט ער זיך באדיגארדס און פאר די קינדער צו ווייזן אז ער האט גארנישט דערמיט, און נאכדעם הייבט מען אים אן אויסצופרעגן, הייבט ער אן צו זאגן ס'איז דא אלעקס אן אינוועסטער א רוסישער, האט די גאווערמענט אים געזאגט ליסן. דו ווילסט מיט אונז פירן אזוי ווי מען האט זיך געפירט אין טשארלס היינס צייט? איטס נאט גאנא ווארק, וויר נאט אינטערעסטעד אין דיס, ווי וואנט טו נאו וואט יו נאו, און אז דו וועסט אונז זאגן איז גוט ווען נישט עמער דיך מאכן רעדן, דו ביסט א סוספעקט. און ס'קען גאר זיין אז ער האט געדינגען די מאפיא צו הרג'נען, אז משה פערלמוטער האט געדינגען די מאפיא צו הרג'נען, זיין שותף, ווייל ער האט געוואלט דאס געלט, קען זיין די לאונס זענען געווען אויף יענעמ'ס נאמען, האט ער געוואלט ס'זאל זיין פרי און קליר, איך ווייס נישט, ס'איז ספעקולעישן, איך נעם אויף דעם נאר סתם א דיסקלעימער. אבער עס קען זיין ס'איז נאך טיפער פון דעם, ס'קען זיין אז ס'איז דא א פייט צווישן צוויי פעמיליס, צווישן די פעמיליס פון פערלמוטער און שטארק, מיט די פעמיליס פון די ברייערס. און ס'קען זיין אונז האלט מיר שוין דארט אז אונז זעמיר ווידזשילאנטיס אזוי ווי די איטאליענער מאפיא וואס מהרג'ען מיר זיך איינער דעם אנדערן און דעמאלטס וועט יעדער מוזן האבן א באדיגארד. דער בעלזער רב, דער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט, רבי אהרל'ע, ווי יעדער איד וואס איז ניצול געווארן פון לאגער געווען צוויי מלאכים פון הימל האבן אים געוואטשט. לויט ווי איך זעה וואסערע רוצחים ס'זענען דא אין שטאט דאס אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט, איך מיין אז דער בעלזער רב האט דאס גערעדט פאר די גלות אידן. אין ווילימסבורג אז מען האט מיך נישט געהארגעט האבן מיך פינף מלאכים געוואטשט נישט צוויי. אונז זעמיר אזאלכע רוצחים געווארן? די גאווערמענט איז קלאר יעצט אז דאס איז א פייט צווישן צוויי פעמיליס. די בענק מיט די זעכציג מיליאן מיט די פופציג מיליאן מיט די דרייסיג מיליאן האבן געלאזט לעט הים געט עוועי וויד איט. פאר דעם האט מען אים נישט געהארגעט, מען האט אים געהארגעט פאר ניקלס ענד דיימס, און דאס איז וואס אונז זעמער אפ טו דיס דעיס, און ס'איז אזא שאנדע, עטס האט געשריגן נחום ראזענבערג מאכט די חילול השם, ער זאגט פאר די גוים ס'איז דא מאלעסטינג, עטס וועט ענק נאך ווינטשן אז מ'זאל נאר מיינען אז אונז האמיר מאלעסטינג, ס'גייט ארויסקומען זעמער רוצחים אויך, דער לא תנאף האט נאך זיין קליין געלט אויפן לא תרצח, דער לא תרצח שטייט פארן לא תנאף. אבער דער לא עטס וועט ענק נאך ווינטשן אז ס'זאל נאר זיין מאלעסטינג, עטס וועט ענק נאך ווינטשן אז ס'זאל צוריק קומען נאכאמאל אזא צעטל, אזא נייעס אין ניו יארק פאוסט אז די מאפיא האט געהארגעט א מענטש. ישראל האגער אז דו ביסט א חזיר א מנוול דאס איז א טייטל האבן? אונז לעבן אין א שטאט פון רוצחים ווי מען פארגיסט יעדנס בלוט פאר גארנישט. כ'וויל אביסל אריינגיין אין די זאך טיפער. די גמרא לערנט אונז, שטייט אין פסוק, און מען זאגט עס ביי קריאת שמע יעדן טאג צוויי מאל, ואהבת און זאלסט ליב האבן את ה' אלוקיך דעם אייבערשטן בכל לבבך מיט דיין גאנצן הארץ ובכל נפשך און מיט דיין גאנצן זעהל ובכל מאודך און מיט דיין גאנצן געלט, דא נאך א טייטש בכל מידה מידה שמודד לך, אבער מאודך הייסט דאס געלט, יעצט לאמיר גיין צו צושטאט, מען גייט. און ס'קומט אזא משה אהרן קעסטנבוים, לויט ווי די בלאגס האבן געשריבן, האט ער איבערגעפארן א קינד, האט אים איבער, א בחור, האט אים איבערגעלאזט בלוטיגן און ער איז אנטלאפן און מ'האט אים צוריקגעטראגן דארט. יעצט איך וויל פארשטיין, דער מענטש האט געדארפט פארשטיין אז דו גייסט דאס טון און מ'עט דיך כאפן וועסטו מאכן בזיונות פאר דיר, פאר דיין ווייב, פאר דיינע קינדער עד סוף כל הדורות, האסט איבערגעלאזט א הרוג. זאליקא שרייט מען דארף ברענגען אן עגלה ערופה, זאליקא זאלסט נישט אנהייבן ווייל אויב דארפסט ברענגען אן עגלה ערופה וועסטו ברענגען א דיים א דאזען יעדן טאג, דו ווייסט וואס דא גייט פאר ביי אונז אין קאמיוניטי, איטס אנבעליוועבל, און דער עולם האט אנגעהויבן צו שרייען די מאפיא די מאפיא, מענטשן זענען געווארן דערשראקן זיי האבן געפרעגט וואוי ס'איז אמת אז די מאפיא קען גיין טוהן אזא זאך, זעמער דאך אין געפאר, און מען איז ארויסגעקומען ניין ס'איז נישט די מאפיא. ווערט יעדער בארואיגט אבי ס'נישט די מאפיא, די פערדי, אויב ס'נישט די מאפיא איז דאך עס די אייגענע משפחה, א איד האט דאס געטוהן פאר א צווייטן איז נאך ארגער ווי ביי די מאפיא, די מאפיא קראסט נישט בארדערס, מ'גייט שלאפן אין די קאנטרי און ס'דא מענטשן זיי שלאפן אין די פעלד ווייסט מיט אזא טענט, לייגן זיי אזוי א געפלאכטענעם שטריק. ווייל דער שלאנג מיינט אז דאס איז א שלאנג, און א שלאנג וועט קיינמאל נישט איבערקראסן א שלאנג. די מאפיא האט א רול אז טאמער דו ביסט פראטעקטעד ביי אן אנדערע מאפיא דעי נעווער קראס אווער די בארדער. יא, אבער ביי אידן אונז האמער דאך נישט די אלע זאכן, אונז האמער נישט אנער אמאנג טיווס, אונז האמער דאך אזוי צו צעשאסן, אונז האמער גארנישט. יעצט, מען האט זיך גענומען, מען האט זיך פארלייגט יעצט אויפן צייטונג אז דער פאוסט איז דער גרעסטער רשע, איך וויל פרעגן, דעמאלטס וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן דער אינגערמאן מיט דעם ווייבל, גלויבער מיט זילבערשטיין, דעמאלטס האט דער פאוסט געשריבן אז ער האט פיר יאר צוריק דורך געפארן א רויט לייט און פינף יאר צוריק האט ער געדרייווט שיכור און זעקס יאר צוריק האט ער געטון דאס און יענס, דעמאלטס איז עס געווען זייער פיין עקסעפטעד, ווען זענען זיי געווארן יעצט רוצחים ווייל זיי זאגן אז דו ביסט אויך א שייגעץ? דער עה, דוב הייקינד האט זיך אריין געריסן מיט דעם פאוסט, האט אים דער פאוסט געענטפערט, מיסטער דוב הייקינד וואס איז מיט די קעמערעס? וואס איז מיט די קאלעצקי קעמערעס וואס מען האט קיינמאל נאך נישט ארויף געלייגט? און יעצט זאגן זיי אז זיי גייען דינגען א קאמפעני זאל עס וואטשן? נע, אונז איז שוין בעסער אז יענקי דאסקאל וואטשט עס. איך ווייס די מעשה מיטן רעבן. איינער האט אמאל געזאגט פארן רעבן אז רב ליפא פרידמאן גנב'עט, פרעגט ער דעם רעבן, און דער רעבע הערט אים אויס, פרעגט ער ווי אזוי ווייסטו, זאגט ער ווייל מען קען נישט נאכקוקן די קעש זאכן, נאכדעם געט ער אזוי א זאג, פרעגט אים דער רעבע אזוי און וויפיל קלערסטו האט ער אזוי שוין געגנב'עט, זאגט ער מינימום א האלב מיליאן דאלער, נאכדעם פרעגט אים דער רעבע. ס'איז דא דען א וועג וויאזוי מען קען דאס קאנטראלירן? כ'וועל אריינעמען אן אנדערן? וועל איך אים קענען דען מער קאנטראלירן ווי רב ליפא'ן? זאגט ער, ניין רבי דאס איז ליידער אזא זאך, ס'איז א קעש ביזנעס, מען קען דאס נישט קאנטראלירן. זאגט דער רבי, אויב אזוי לאז איך רב ליפא'ן דארט. אז ער האט שוין גע'גנב'עט א האלב מיליאן דאלער, וועט ער דאך נישט גיין גנב'ענען יעצט נאך א מיליאן. א האלבן האט ער דאך שוין. איך וועל ארייננעמען א נייע מענטש וועט ער דאך אנהייבן ביי גארנישט. דער זעלבע איז אויך אויף יענקי דאסקאל האט שוין גענוג צוזאמגעגנבעט. יענקי דאסקאל האט גענוג רשעות געטון. וואס דארף מען יעצט האבן אז אונז זאל מען האבן צוטון מיט נאך א נייע קאמפעני און אונז זאל מען נישט קענען קאנטראלירן די קאמפעני. יענקי דאסקאל זאל אנגיין צו די קאמפעני. די קאמפעני וועט זיך נישט מאכן וויסנדיג ווייל יענקי דאסקאל איז באלעבאס. נע, ניין אונז זעמיר נישט אינטערעסירט. אויב יא ווילן מיר הינדי קאהן זי זאל עס וואטשן. זי האט דאך נישט קיין דזשאב יעצט. זי איז דאך ארויס פון משה דוד'ס אפיס. אדער הינדי פערלמוטער, זי גייט ארום שרייענדיג איך ווייס נישט וואס ס'וועט זיין יעצט, איך ווייס נישט וואס ס'וועט זיין, ס'וועט גארנישט זיין, גארנישט, קענסט באקומען א דזשאב צו וואטשען די קעמערע. אזא רשעות איז דא הי פארגעגאנגען, איטס אנבעליוועבל. יעצט איך האב אנגעהויבן, ס'שטייט בכל מאודך זאלסט ליב האבן דעם אייבערשטן מיט דיין גאנצן געלט. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך. אויף קעסטמאן איז אריבערגעפארן אויף א בחור און ער איז אדורכגעפארן און רשעות'דיג אים איבערגעלאזט אויסבלוטיגן, ברוך השם ער איז אקעי יעצט, און דאס הייסט נישט בכל מאודך? די גמרא זאגט צו ס'איז דא איינער וואס זיין געלט איז אים חביב מער ווי זיין גוף און ס'איז דא וואס די גוף איז אים מער חביב ווי די געלט אז ער האט אים איבערגעלאזט אויסבלוטיגן דאס האט ער זיך נישט געזארגט אז ער האט א ווייב מיט קינדער מיט אייניקלעך און ער וועט האבן א שלעכטן נאמען דאס האט מען געמעגט יעצט לאמיר גיין ווייטער מען גראבט טויטע דער זוהר זאגט ווען נישט די תפילות פון די טויטע אויף די לעבעדיגע וואלטן מיר אונז נישט געהאט קיין קיום איין סעקונדע אויף די וועלט. די טויטע מעג מען יא גראבן פארוואס? ווייל עזרא האט געמאכט דארט אן אינוועסטמענט און ער פארלירט אפאר דאלער? קומט אן אזא אויסגעפרעסענער חזיר, א אנגעפרעסענער אויסגעפאשעטער יונג, משה שטערנבוך, ער איז אזא פויער, איך געדענק איך בין געווען אמאל אויף א חתונה, איך האב מיך אליין געשעמט, ער האט געהייסן דעמאלטס דער סגן ראב"ד צו וואס, כ'האב געזען ער האט אנגעכאפט א הינדל, די טשיקן, ער האט אנגעכאפט דעם. פיסל, און געביסן מיטן מויל, ווי די איידלקייט צו שניידן א שטיקל פלייש. דער אויסגעפרעסענער חיה וואס איז געזעסן דארט אין אפריקע אלע יארן, דארט ווי לייזער בערלאנד מאכט יעצט התבודדות, געזען אין א צייטונג אז אין וויקטאריע פארק מאכט ער התבודדות, איך האף נאר דארט איז נישט דא פרויען אינעווענדיג. כ'ווייס נישט ווי וויקטאריע פארק איז, אבער עניוועי, דער חברה'מאן גייט אונז זאגן אז מ'מעג גראבן טויטע, פארוואס? ווייל ס'איז הפסד מרובה, ווי איז דער ובכל מאודך? דער ובכל מאודך איז נישט געזאגט געווארן ווען קעסטלמאן פארט אריין אין א בחור און ער דארף באצאלן אפאר טאלער? ס'איז אים נישט געזאגט געווארן ווען מ'גראבט טויטע? יעצט איז געווען דער דער מעדאף, דער האט געמאכט א דזשאב פון הונדערט ביליאנס אוו דאלערס, שטייט ובכל מאודך מיט דיין גאנצן געלט? יעצט וואס האט ער געטוהן? זיין זון איז זיך געגאנגען נעמען דאס לעבן פאר בושה, ער האט נישט געוואלט זיין אינוואלווד, איז דאס האט מען יא געמעגט? וואס מעג מען און וואס טאר מען נישט? יעצט אז מען האט גענומען א מענטש וואס איז ווערט דרייסיג מיליאן דאלער און מען האט אים געהארגעט, דאס מעג מען יא? דאס הייסט נישט ובכל מאודך? אה, עס שטייט מיר צו פארלירן דרייסיג מיליאן דאלער, מעג איך הארגענען א מענטש? און נאכדעם איז נישט געשטאנען צו פארלירן דאס גאנצע. ס'איז מורא'דיג! א פובליק סקול איז ביהרג ואל יעבור האט ר' מאטעלע געשריגן, מען טאר נישט ס'איז ביהרג ואל יעבור! ס'איז דא אין מאנסי געווען א פראגרעם איך האב עס נאך היינט אויך דא וואס כולל אינגעלייט זיצן און לערנען און אלע פרויען האבן בעיביס יעדעס יאר זאגט מען אז די קינדער זענען פון א וועדלאק! כלל ישראל געבוירן פון א וועדלאק אין מאנסי די לעצטע צוואנציג יאר! ס'איז אזא שאנדע און אזא בושה! אליק לאבוש נאך זיין שרייענדיג עד וואס אויף דעם באקומט די פרוי דעם פראגרעם, די כולל יונגעלייט קענען זיצן און לערנען. ביהודה בכל מועדיך, ס'שטעלט זיך נישט אפ נאר ביי מיר און ביי נאך אפאר יונגעלייט. ביי די רבנים און ביי די כוללים און ביי די אלע גרויסע עשירים שטעלט זיך עס נישט אפ. מ'האט געמאכט א זאל, עטרת אברהם, ס'קומען דא אלע רוסישע. נישט בצניעות, אלע קינדער קוקן דאס צו, נאר מיין האטליין פירט אפ די יוגנט, דאס אלעס פירט נישט אפ אז דאס קומט אריין פאר זאלי כהן א הכנסה, ווען זיי שרייען דער אלעקס דער רוסישער דער האט אים געהארגט, זיי ווילן עס יעצט אנלייגן אויף אים. דאס אלעס מעג מען? יעצט איז דא נאך א פראבלעם, שטייט הודו כקיבלו ברצון, אונז האבן שוין מסכים אונז האבן נישט קיין אינטערנעט, דאס ווערט אנגערופן די עלעקטראניק מידיע. וואס איז מיטן ניו יארק פאוסט? וויאזוי איז דאס אז מען פארקויפט עס אין ווילימסבורג? וויאזוי איז דאס אז יעדער האט געזען וואס ער באשמירט ווילימסבורג? כ'האב געמיינט אז הערשי קלאר האט זיך אויפגעטוהן אז יעדער ווייסט וואס איך האב אויפגעטוהן אלע יארן, זאגט ער און ווען נישט איך וויאזוי וואלט ווילימסבורג אויסגעזען? הערשי קלאר, מען פארקויפט דעם פאוסט אין ווילימסבורג, יעדער האט עס געליינט. דער רבי זכרונו לברכה האט נאך אונז געבעטן אונז זאל מען נישט ליינען די אלע טרייפענע צייטונגען, וואס איז יעצט געשען אז יעדער ליינט עס? יעצט איך האלט מען דארף מאכן נאכאמאל אזא אסיפה. איך האלט מען זאל עס מאכן אין מעין דארט אין ניו דזשערסי ווי מען האט געמאכט אין מעט לייף ס'זאל זיין אסאך מער מענטשן זאלן קומען און מען דארף אסר'ן נישט נאר די עלעקטראניק מידיע נאר די פרינטעד מידיע די פעריאדיקעלס וואס איז געשריבן אין ענגליש דארף מען אסר'ן ווייל די פאוסט איז געשריבן אין ענגליש און וואס איז געשריבן אין אידיש דארף מען אסר'ן ווייל דער שפאקטיוו איז געשריבן אין אידיש. און אונז זעמיר ביזי מיט אלע שטותים זעמיר ביזי, און דער סוף ווייזט זיך אויס אז די יסודות הדת וואס דאס הייסט לא תרצח האבן אונז קיינמאל נישט געלערט, מ'האט דאס נישט מקבל געווען. יעצט הייב איך אן צו פארשטיין וויאזוי אין קראסנע און אין דעם אנדערן תלמוד תורה כוונת הלב אין ביידע האט מען געהארגעט קינדער. יעצט ס'איז נישט לעיזער קעסטנבוים מיט די גאנצע חברה ארום און ארום די אלע משה טעראריסטען דער מ ו זענען נישט נייע רוצחים. אונזערע רעבעס זענען נאך געווען רוצחים, אונזערע מלמדים האבן אונז נאך געהארגעט. אז מ'האט געלאזט אז אזא מלמד זאל קענען הרג'נען אין א תלמוד תורה, דעם גראס יונגל, און מ'האט געמאכט א שווייג, מ'האט געהאט גענוג פול ביי טשארלס היינס, סא פארוואס זאל נישט קומען יעצט די נעקסטע דור און גיין שיסן זיך איינער דעם צווייטן? מ'איז דאך אין אלעם געפאלן, איז דאך אין דעם אין לא תרצח אויך געפאלן. רבותי, איך האב ענק געזאגט גראד, איך האב גערעדט ממש מיט צוגעמאכטע אויגן אזוי ווי איינער רעדט כסומא בארובה ווי א בלינדער ווארפט א שטיין און ס'פאלט אריין אין פענסטער, דאס איז א לשון הגמרא, איך האב ענק גראד געזאגט דאס איז א היימישע זאך, פארוואס די מאטיוו וועט זיין דאס וועט שוין די פאליס געוואויר ווערן, אבער דאס איז היימיש, א אינגערמאן וואס ער האט אפאר טאלער קען מער נישט וואוינען אין דעם געטא מוז זיך דינגען א הויז מיט אן עסטעיט און עס ארומנעמען און מאכן זיכער האט א קעמערע און ווער ס'קומט אריין צינדן. די היימישקייט און די מורא האבן יענעם צו הרג'נען? דאס איז היינט שוין א דזשאוק, ווי פעסד דעט סטעידזש ארעדי. און וויאזוי זאגט די גמרא, כשהם יורדים יורדים עד לעפר, אונז זענמיר אזוי ביליג אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. יעצט איז אזוי, כ'האב אינפארמעישן, ס'קען זיין ס'איז סתם גאסיפ, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת, כ'האב אינפארמעישן אז לעיזער קעסטענבוים'ס משפחה האט געהאט א פרייוועט אינוועסטיגעיטער נאכצוגיין די גאנצע צייט, די לעצטע האלבע יאר צו וויפיל? נאכצוגיין דעם אינגערמאן? שטארק! יעצט ווייס איך נישט צו דאס איז געווען אן היז ביהעוו צו קעגן זיין ביהעוו. איך ווייס זיי האבן געהאט אמאל צוויי יאר זענען זיי מיר נאכגעגאנגען צו איך גיי נישט מיט משכב זכר צו מיט זונות, קען זיין זיי האבן אים אויך חושד געווען. ווייל איך ווייס ווען לעיזער האט געוואלט ווערן ראש הקהל אין סאטמאר איז געווען איינער וואס האט געדינגען א פרייוועט איינער זאגט אין איין נאכמיטאג האט ער אראפגעזינדיגט א האלבע וועלט. און וועגן דעם האט ער נישט געקענט ווערן אין סאטמאר ראש הקהל. קען זיין ער האט אים נאכגעקוקט צו ער גייט מיט זונות, קען זיין ער זארגט זיך פאר יענעם זאל נישט זינדיגן, קען זיין ער האט אים נאכגעקוקט צו ער לייגט רבינו תם'ס תפילין. איך ווייס אין סאטמארע בית מדרש האבן זיי מיר אויך נאכגעקוקט. דער יצחק שטערן האט גע'אישור'ט א פאזיטיוו סטעיטמענט אז נחום ראזענבערג'ס טלית און תפילין דרייען זיך דא זעקס זיבן חדשים און ער קומט אפילו נישט דאווענען. אינטערעסאנט אז מען האט עס נישט גע'גנב'עט, אונז פלעגן מיר דאך האבן חברה וואס האבן גע'גנב'עט די זאכן און פארקויפט, אבער זעט אויס מיינסט האבן זיי נישט געוואלט גנב'ען. פארשטייסט? איך בין געזעסן זעקס זיבן חדשים און איך בין נישט געקומען אפילו דאווענען. דאס איז דאך דער סאטמארער זיאטישער וועג. עס קען זיין זיי האבן נאכגעקוקט דעם יונגערמאן שטארק. ער איז געווען אמאל א מלמד, אפשר דארפן די אלע קינדער נאכאמאל גיין לערנען אלף בית. אוי, דא ווערט מען געוואויר מורא'דיגע זאכן. יעצט לעזער אז דו האסט א פראבלעם ווער ס'זאל באצאלן דעם לויער וויל איך דיר זאגן, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט טורנהיים וואס ער האט זייער א גוטן לויער. און דער איז א טאפ טאפ נאטש לויער, לאזט זיך קאסטן א גוטע פרייז, אפשר זאלסטו איהם הייערן. ער הייסט לאנוצי, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער ארעמאן, דער קראנקער נעבעך, טורנהיים, האט נעבעך געדארפט האבן אזא לויער, פארשטייסט? ער האט געהאט פון וואו צו באצאלן, ווייל זיין טאטע האט דאך אסאך געלט, ווייל סאטמאר צאלט אים יעצט אפאר טאלער, אז ער זאל, ער זאל קומען זאגן עדות, א פאלשע עדות, וואס מ'האט אים הייסט, אז מ'האט אים געוואלט באצאלן געלט פאר די עדות זאגן. יעצט שטייט אין צייטונג אז די לאון איז אריינגעקומען פון איינעם אן ביזנעס אסאושיעט אין בארא פארק א האלב מיליאן דאלער. ס'איז געקומען פון בארא פארק. אונז ווייסט מען דאך אבער אז זיין שותף פערלמוטער וואוינט אין ווילימסבורג סאו די האול טינג איז מעסד אפ. יעצט אזוי, די געלט איז שוין ארויס געגאנגען פון דעם פערלמוטער און ס'איז נאך נישט אנגעקומען צו דעם פארשטארבענעם ווייל ער האט דאך עס נאך נישט קונה געווען. סאו איך האלט אז מען דארף נעמען די האלבע מיליאן דאלער מען דארף מאכן צרכי רבים פון דעם. איך האלט אז ברוך מרדכי דארף האבן יעצט זייער אסאך געלט פאר זיין לויער. ווייל ער האט סיריעס פראבלעמס, די גאווערמענט ווייסט שוין פונקטליך וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט שוין אפילו געשריגן אויפן עי די עי וויאזוי זי האט עקסעפטעט אזא זאך אז ברוך מרדכי האט באצאלט אפאר הונדערט טויזענט דאלער פארן וויקטים אין א סיוויל סוט פאר מען האט געענדיגט די קרימינעל סוט. סאו בקיצור, אפשר דארף מען געבן פאר ברוך מרדכי'ס לויער די געלטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, נעקסט טיים מען האט געמאכט א גרויס אסיפה, אין די אסיפה זענען געווען בעריש פרייליך, די גרעסטע גענגסטערס פון שטאט, יענקל דאסקאל און בערנארד פון די הצלה, און איצקאוויטש פון די הצלה, און דוב הייקינד, די גרעסטע גנבים, גענגסטערס און לאו-לייפס פון די שטאט זענען דארט געווען. מ'האט געמאכט אן אסיפה מען זאל אטאקירן דעם פאוסט, איך האב ענק געוואלט זאגן עטס זאלטס קיינמאל נישט טון מער אזא זאך, טאמער טוט עטס נאכאמאל אזא זאך וואס די גרעסטע העלדן פון כלל ישראל קומען זיך צוזאם, זאלט עטס רופן האמלענד סעקיוריטי, ווייל טאמער איינער ווארפט דארט אריין א באמבע איז כלל ישראל אפגעווישט אויף אייביג, די גרעסטע קעפ שטיק זענען דאך דארט געווען. סאו רבותי ווער איז פאראנטווארטליך פארן בלוט פון ברייער? ברייערס בלוט איז פארגאסן געווארן און ס'איז שטיל געווארן, ווער איז דא פאראנטווארטליך פאר דעם?
עס גייט שוין אריין ווער איז פאראנטווארטליך פארן בלוט פון פון שטארק מעק שטארק אונז האמער נאך פארדעם א פראבלעם און אפשר איז עס די זעלבע קאמען דענאמענעיטער ס'איז אן אומגליק רבותי איטס טיטשינג אס אז אונז זעמער אזוי אנסטעיבל אין אונזער קאמיוניטי נישט דא איין גויאישע קאמיוניטי וואס איז אזוי אנסטעיבל ווי אונז זעמער און יעדער גוי פונקט ווי ביי סעקשועל אביוז לערנט מען אויס א יונגעלע זיך צו וואטשן. מען זאל אים נישט טאטשן און א מיידל צו וואטשן מען זאל איר נישט טאטשן, און אונז האט מען דאס נישט אויסגעלערנט, די זעלבע האט מען אונז נישט אויסגעלערנט, האסט אפאר טאלער ביסט א גביר יו ניד א באדיגארד מיט א לייסענסד גאן, עניבאדי קען סטאפ יו אין די סטריט, מ'האט מיך געסטאפט פאר גארנישט, זיי מיינען נישט די געלט זיי וועלן דיך שיסן, די מינוט ווען עטץ האטס געזען א משה טעראריסט פרידמאן האט געקענט דינגען היטמען אויף מיר. ווען איך האב אים קיינמאל נישט געבאדערט האט עטס געדארפט וויסן אז די מלמדים וואס האבן דערהארגעט די קינדער אין די תלמוד תורה סיי אין קראסנע און סיי אין כוונת הלב און און דער שווארץ וואס מ'האט אים דערטראנקען מיט פופציג יאר צוריק אין סאטמארע קעמפ זאלט איר וויסן דאס איז אלס א היימישע דזשאב עס איז אזא טייט ניט קאמיוניטי קיינער קען נישט דא אריינקומען. דו קענסט אפילו נישט אריינקומען אויפפיקן איינעם ווען דו ווילסט, די פאליס האבן פראבלעמס. קומען דא אריין חברה, זיי האבן אויפגעפיקט דעם מענטש, זיי האבן אים ארויסגענומען אין די גאס, יעצט אויף די ווידיאו זעט מען זיי האבן אים א שטעך געטאן און דעמאלטס איז ער בארואיגט געווארן, יעצט ווייסטו וואס דער שטעכער איז געווען? כ'וועל ענק זאגן וואס. דער וואלמארק דער שייגעץ מיט דעם עפשטיין פלעגן דאס טון צו געבן פאלשע גיטן. אפשר געט אונז דער אייבערשטער יעצט א פעיבעק פאר די אלע זאכן. ס'איז מורא'דיג. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. וויבאלד זיי האבן שוין אראפגעלייגט די געווער וואס זענען געגאנגען אין דזשעיל זענען די שטעכערס ליידיג, מען האט שוין נישט וואס צו טון דערמיט, דער עולם וויל שוין נישט קיין גט מעושה'ס און מען קען שוין נישט געבן ווייל מען גייט גראד צו די פאליס, סאו כדי מען זאל נישט ארויסווארפן אזאלכע חשוב'ע עקוויפמענט וואס האט אנגעמאכט ממזרים פאר כלל ישראל זאגט מען יעצט איך טו גיין הרג'נען כלל ישראל, מען זעט דער געט אים דארט אזא ריר און נאכדעם ווערט ער שטיל, נאכדעם האט מען אים אריינגעשלעפט, דאס איז געווען די זעלבע סחורה. און איך הער זאגן אז דעם ברייער האט מען אויכעט מיט דעם דערלאנגט. אזוי זאגן זיי. און זיי זאגן ס'איז די זעלבע שמאטע וואס מ'האט איהם איינגעפיקלט, די זעלבע האט מען געטראפן ביי אים אין קאר. סאו, רבותי, מען זאגט דאס האט נישט קיין קאואינצידענס, מען דארף אפילו, דאס איז דאך א, דאס איז, מען דארף גלייבען אין השגחה פרטית, אבער דו דארפסט אפילו נישט גלייבען, דו זעהסט עס פאקטיש. דער איז סאמטינג טעריבל גאוינג אן אין דיס קאמיוניטי, מען האט אונז נישט אויסגעלערנט סעקשועל אביוז, מען האט אונז נישט אויסגעלערנט לא תנאף און מען האט אונז נישט אויסגעלערנט לא תרצח, יעצט כאפט מען נישט אז א נואף דארף זיך וואטשן און א מענטש וואס מען לויפט אים נאך דארף זיך וואטשן, יעדער האט זיך גרינג גענומען און מיר נאכגעלאפן מיט א קאר מיך געוואלט איבערפארן, ס'דאך אן אומגליק, ס'דאך א שרעק, דאס איז פשט אז אונז זעמער רצחנים ערשטע דעגרי. און נאכדעם וואונדערט זיך פארוואס דער אייבישטער האט אפגעווישט גאנץ יוראפ? נישט פאר די פרייע, די פרייע די דער אייבישטער ער טוט זיך נישט מייחס זיין מיט זיי, די פרומע מ'האט אין יעדע שטאט גערוידעפט און געהארגעט, משה רייניצער האט אין סאטמאר אויסגעהארגעט פֿינף און צוואַנציק זעקס און צוואַנציק אינגעלייט, און די פרויען זענען געווען יארן עגונות ביז מ'האט אים געכאפט און דער רבי האט געהייסן מ'זאל אים איינשפארן, דעמאלטס האט ער מודה געווען אלע מענטשן וואס ער האט באגראבן. ס'קען זיין אונזער משה פרידמאן דער רוצח הייסט נאך משה רייניצער, ס'קען זיין ס'איז פאר נאכן זעלבן נאמען האט מען אים עס געגעבן, און נאכדעם האט דער אייבערשטער געזאגט אינאף איז אינאף ארץ אל תכסי דמם האט ער געזאגט יעדן איינעם אין אויבן אריין, און לעבט זיך נישט אזוי שטארק אין אמעריקע. רבותי אין דייטשלאנד האט מען געלעבט אסאך א בעסערן שטאט מ'איז געוען בעסער מיט די גוים מ'האט געגעבן גרויסע געלטער צדקות נישט מ'האט געשנארט פון די רעגירונג מ'האט נאך געגעבן מ'האט געבויעט די שענסטע שפיטעלער און וואס איז געוען דער סוף? מען האט אונז ארויסגעווארפן און אויסגעהארגעט און איבערגעלאזט אן גארנישט, יעצט צאלט מען אונז אפאר דאלער ווידער גוט מאכן אפילו די אינטרעסט איז נישט באצאלט, און דאס האט זיך כלל ישראל אויפגעארבעט אין אמעריקע מען האט אונז אריינגעלאזט קוים האט מען נישט געוואלט אונז לאזן אריין מען האט אונז שוין יא אריינגעלאזט האמיר זיך אויפגעארבעט אויף אזא געוואלטיגע פאזיציע אז אונז זעמיר געווארן אלע גנבים פון די גאווערמענט מיט פאלשע זאכן, און גנב'ן פון די בענק און יעדער גייט בענקראפט און נאכדעם שיסט מען נאך און מען הרג'ט זיך אויס איינער דעם אנדערן און מען ווייסט ווי צו גיין נעמען הילף ביי די מאפיא מען ווייסט ביי וועלכע מאפיא דאס איז נישט קיין קאואינצידענס ווען דו גייסט צו צו א מענטש און דו זאגסט אים רוים מיר אראפ יענעם זאגט ער דיך געב מיר צען טויזענט דאלער לויפט ער גראד צו די פאליס צו צו די fbi און ער זאגט ליסטען דער וויל יענעם אראפרוימען און מען נעמט דיך אין דזשעיל. וויאזוי דאס אז די אלע זאכן געשעען נישט ווייל אונז ווייסט מיר פונקטליך וועלכע באטן צו קוועטשן, און דאס איז די גרעסטע אומגליק וואסערע נאמען אונז האמיר זיך דא ערווארבן. איינער זאגט מען טאר עס נישט דערציילן די גוים אז ס'איז דא סעקס ביי די אידן ווייל טאמער נישט וועט זיך יעדער עקלען פונעם איד. צו ער עקלט זיך צו נישט דאס איז זיין פראבלעם אבער איין זאך קענסטו זיין זיכער ער גייט דיך נישט ארויסלאזן, ער גייט זיך נישט סתם עקלען פון דיר, ווייסט וואס ער גייט דיר טון? מען גייט דיך הרג'נען, דיין בלוט וועט זיין פונקט אזוי הפקר ווי ס'איז הפקר דיין חבר'ס בלוט. הערשל קעסטנער איז מיר נאך נישט קאלט געווארן אין קבר, ווען זיין טאטע האט געלעבט זענען זיינע קינדער נישט געווען רוצחים, נישט משה'ן האט איבער געפארן אין ארץ ישראל, נישט לעזער האט געדינגען מאפיא, וויאזוי איז דאס געווארן, דער מענטש איז נאך נישט קאלט אין קבר, ער האט דאך אויסגעלערנט עפעס זיינע קינדער, וויאזוי איז דאס געווארן אז ס'איז געווארן אזא משפחה פון רוצחים. דאס איז נישט צום גלייבן. יעצט דאס אלעס וואס כ'האב יעצט געזאגט דעם שיעור, דער שיעור איז א ספעציעלער שיעור, ס'איז נישט דער שיעור פון די וואך, דאס איז א ספעציעלער שיעור אז יעדער זאל וויסן ווי אונז האלט מיר, אונז האב מיר רוצחים אין שטאט און ווען נישט ברענגט מען אריין רוצחים, אז דו האסט אפאר טאלער זאלסטו עס נישט דערציילן פאר דיין חבר, ס'זאל זיין א קלאוזד קאמיוניטי אזוי ווי אלע גוישע קאמיוניטיס זענען, קיינער זאל נישט וויסן מיט וואס דו באשעפטיגסט דיך, קיינער זאל נישט וויסן וואס דו פארמאגסט. און קיינער זאל נישט וויסן ווי דו פארסט אויב טאמער דו האסט אפאר טאלער, ווייל דער סוף גייט זיין מען וועט דיך הרג'נען, רציחה איז היינט מותר, זנות איז געווען מותר לכתחילה מען האט עס אביסל געטרייט אפצושטעלן און ברוך השם מען איז מצליח, אבער רציחה איז היינט מותר און מען האפט אז מען וועט עס אויך אפשטעלן. איך האף אז דא וועט נאך ארויסקומען אלע מענטשן וואס זענען אינוואלווד. כ'הער אז דעם אלעקס דעם גוי האט מען אינגאנצן געקוועטשט זעכציג מינוט, א שעה, און מיט לעיזער איז ער געזעסן אנדערטהאלבן שעה, און ווער ווייסט וועם נאך מ'וועט אריינשלעפן דא, כ'הער זאגן אז דער אינגערמאן האט געהאט אַכצן הונדערט אפארטמענטס, און מיט אלע האט ער געהאט שותפים, און כ'ווייס נישט וויאזוי ער איז שולדיג געווען דרייסיג מיליאן דאלער, עס איז נישט מיינע ביזנעס. באט עט די ענד אוו די דעי וועט אונז קיינער נישט וועלן בארגן קיין געלט אויך נישט, א איד וועט אריינקומען וועט מען זיך געבן א קריץ אונטערן אונטער די נאז אה דיס דזשו בוי איז היר אגען און דעטס איט, שטאטס מען זאל זיך צאמנעמען און ארויסקומען מיט א פעקעדזש דיעל ביי יעדע זאך למשל סעקשועל אביוז קומטס ענק צאם, די גלחים האבן זיך דאך שוין געבויגן דעם קאפ, די רבנים שטייען נאך, ס'געווען יעצט דריי רבנים וואס האבן געבעגט דעם חזיר משה טורנער. איך בין מסכים משה טורנער זאל ארויסגיין פריי, איך בין מסכים הונדערט פראצענט, איך וויל נאר איין זאך ער זאל וואוינען ביי דעם שלעזינגער, דעם ישראל דוד שלעזינגער, איך וויל ער זאל וואוינען ביי אים אין בעיסמענט, איך ווייס נישט וואס ער האט יונגלעך צו מיידלעך, נאר מען זאל מאלעסטן זיינע יונגלעך, רעיפן זיינע מיידלעך, זאלן געבן פרעגנענסי אזוי ווי אין סקווער יעדער צווייטער געט אן בירט יעדעס יונגע מיידעלע דארט. דעמאלט זאל איך זיין צופרידן, ווייל כ'וועל וויסן אז ער איז זיך משתתף מיטן צער פון אים, פון משה טורנער. עס איז גוט, אבער נישט צו לאזן אויף כלל ישראל ארויסווארפן אין די גאס? נא נא, דיס איז נאט גאנא העפן. ס'קומען דארטן דריי אויסגעפליקטע רבנים פון מאנסי, און זיי הייבן אן, מ'טאר נישט, און מ'דארף אהער און מ'דארף אהין. דער דזשאדזש האט גראד אנגעהויבן אז ער האט אויך באקומען פון איינעם וואס ער האט א בלאג וואס ער הייסט מסירה, פרעגט ער וואס איז דאס מסירה, האט אים דער דער לויער אליין געזאגט ליסען פארגעט אבאוט איט, דעט דעט דעט דאזענט מין עניטינג, דעי דעי העוו אלל די רייטס טו קאם טו נאו טו די אטאריטיס, געוואלט אנהייבן מאכן מסירה משמירה, אפשר הייבסטו אן צו ווייעלעיטן דעם דין פון פטר חמור, איך ווייס, כ'האב זענען אזעלכע משוגעים. און אונז דארף מען ליידן פאר דעם? יעדעס מאל קומען זיי אויס מיט נייע משוגעת'ן, אונז מוז מען זיך שלאגן וואכן, חדשים, יארן צו ס'איז יא מסירה צו נישט. כ'האב געוואלט וויסן איינס, פארוואס קומען נישט יעצט ארויס די אלע רבנים מיט אן איסור מ'האט נישט געטארט אריין לאזן די פאליס דא? מ'האט עס געדארפט הענדלען צווישן די רבנים. זלמן לייב פילאפ, דער מיטן שייגעץ מנשה, וואלטן עס געקענט הענדלען. בכלל זלמן לייב, אונז האבן נאך נישט געהערט דיין מיינונג פארוואס ס'איז געקומען אזא עונש פאר כלל ישראל, אפשר ווייל ס'איז דא געפאצטע קליידער צו קינקי קליידער אין ארגענטינע וואס דאס איז אין ארץ ישראל און אין די שול וואס די ציונים האבן געבויעט. די אלע גדולים פארוואס קומט עטס נישט יעצט ארויס? מ'האט אמאל געפרעגט דעם רעבן, דער רבי האט ארויסגעגעבן ויואל משה, האט ער געבעטן איינער פון די רבנים דעם עה ווייצענער וואס א רב האט אים אריינגעשריבן א קשיא אויפן ויואל משה, האט אים דער רבי געזאגט כ'האב דאך נישט קיין צייט עס דורכצוטון, ענטפערטס אים, זאגט ער, איך מוז דאך וויסן רבי מיט וועם איך האנדל, זאגט ער, איר האנדלט מיט א גדול. ער שרייבט דאך אונטער ער איז א גדול. פרעגט די רעבענע ווי קען איך ענטפערן פאר א גדול, כ'האב דאך מורא ער קען מער לערנען פון מיר, זאגט ער ניין ער איז א גדול עוונו מנשוא. מנשה פיליפ דו אפגע'חזיר'ט אונזערע קינדער צי דער זישע קאץ, די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט שוין מוחל געווען. און יעצט האמער א פראבלעם דאס איז געשעהן וועגן די קלינקע קליידער אין ארגענטינא, סאו לאמיר פרעגן פונקטליך זאגט אונז פארוואס דאס איז געשעהן רבותי. אונז האמער נאכנישט קלאר אין די סוגיא. סאו רבותי אונז ברויך מען טשעינדזשעס ענד עווריטינג, און אונז דארפן נישט רבנים זאלן עס פירן ווייל די מינוט רבנים וועלן עס פירן וועט עס גיין אין בענקראפסי, ס'וועט אויסזען אזוי ווי ס'זעהט אויס יעצט, און אוודאי נישט הערשל קלאר ווייל ער שרייט דאך אז וויליאמסבורג זעהט אזוי אויס ווייל ער פירט עס דרייסיג יאר, שכוח הערשל האסט אונז גוט געפירט אין דר'ערד. נאר דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז דיין שייגעץ שטיק מיטן שייגעץ שטיק פון אלע זנות מיט דיין גנב'נען געלט מיט די רציחות קומט היינט ארויס. סאו יעצט האטס מיר אלע א גוטן טאג און איך האף נאך ס'וועט זיין נאך א שיעור די וואך אויף קעסטליין'ס מיטן אייבערשטנ'ס הילף. כל טוב.